א גוטן ערב שבת קודש פרשת פקידי. יעצט ליצמאן באקומט ברכות פון אלע צדיקים, ישראל האגער א מ ישראל האגער פון ארץ ישראל האט אים געגעבן א ברכה, ס'האט זיך גארנישט ס'האט גארנישט געשען, ס'האט טאקע גארנישט געשען, ער וועט גיין זיצן, ס'איז דא איינער דער וואס ווען מ'האט געבויט האלי לענד האט ער געגנבעט גרויס געלט איז ער געגאנגען זיצן, דאס קען זיין די פריים מיניסטער וועט אויך גיין זיצן. און נאכדעם איז דא דער בעלזער געבט אים ברכות, וואס געבט עטס אים ברכות? ער האט אומגליקליך געמאכט די מלכי חיה לייפער האט אומגליקליך געמאכט אסאך מיידלעך, און מיט דעם וואס מען געבט איר סופארט, יו יור רואנינג דיז טשילדרען, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז א שמוץ וואס דא גייט פאר, עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן ברוך השם, זאכן גייען זעהן אויס גוט, כ'האב באקומען היינט א טעלעפאן קאל פון די באורד אוו עדיוקעישאן אז מען האט ארויסגעגעבן א נייעם לאו אז יעדער סקול באס. פרייוועט סקולס צו פאבליק סקולס מוזן האבן א סירקוט טעלעוויזשן, אלעס מוז קענען ווערן געמאניטערט, ס'איז לא. יעצט געטס אפאר ברכות פאר די אלע שקצים. די וואך איז געווען די אייריש פערעיד אין סטעטן איילענד, בקיצור און מ'האט נישט געלאזט די אלע משכב זכרים מארטשן, איז במילא רוב פאליטישענס זענען אדער משכב זכר'ניקעס אדער פרא געי, במילא האבן אסאך פון די פאליטישענס נישט געמארטשט. די חזירים אליין זענען אוועק א מייל אוועק אויף די זעלבע גאס און דארט האבן זיי געמארטשט. אמעריקע וועט מוזן נעמען א טשעינדזש ביקאוז ס'איז שוין ממש רידיקולעס וואטס גאוינג אן. ס'איז דא יעצט א רעפארט אז א ברוקלין ישיבה איז רעספאנסיבל פאר איין און צוואנציג קעיסעס פון מיזעלס און ס'איז זייער גרויסע צרות. די ישיבה הייסט קהילת יעקב אוו פאפא אוו וויליאמסבורג.

פגאי געווען יעצט ביים טיש, זאגט ער דאס נישט אויפהערן צו דערמיינען און אז דו וועסט עס פארציילן פאר אנדערע וועסטו פליען פון די ישיבה, און גיי שוין צוריק ארויף אויף די פארענטשע. מען דארף דאס נאך אונטערברענגן, ס'איז נאך דא אפאר לעיט קאמערס ווי וויזשניץ וואס זיי ווייסן נאך נישט אז מען זעצט שוין איין היינט פאר דעם. כ'האב געוואלט זאגן, ס'טוט זיך א גרויסע שערוריה יעצט וועגן פרויען וואס גייען ארבעטן, ס'קומט צו צו איסור יחוד מיט אלע אנדערע זאכן, און ס'איז דא אסאך פראבלעמען, ס'איז דא אסאך פרויען וואס זיי זאגן זיי האבן געטשיעט, ס'איז דא אסאך וואס מען האט געכאפט טשיעטן. און אסאך מענער וואס האבן געטשיעט, יעצט וויל איך ענק זאגן, באמת ווען א מענטש געבט חינוך פאר איינעם, פאר בחורים אדער פאר פרויען, דארף ער זיי אויסלערנען על כל צרה שלא תבוא, מ'קען דאך נישט זאגן אז מ'וועט זיצן אין מאה שערים טוהן גארנישט א גאנץ לעבן, נאר וואס? מ'דארף יענעם צוגעוויינען דערצו, למשל. איך האב ארויף געלייגט אויף מיין האטליין, איך לייג ארויף יעדעס יאר ווען די מיידלעך זענען אין די גרעדזשועטינג קלעס און זיי גייען אנהייבן צו ארבעטן, האב איך אלס ארויף געלייגט פונקטליך צו געבן חיזוק פאר די אידישע טאכטער, צו פאר די ווייבל זי זאל וויסן איין זאך, ס'איז דא בעלי בתים וואס זיי נעמען אריין אן ארבייטער, זיי ברויכן בכלל נישט האבן דעם ארבייטער, נאר וואס עווענטשעלי איז זי א סעקס פיעטשער, עווענטשעלי צו זאגן יו פי עס קומען היים זעקסע, בלייב דא און כ'גיי דיר באצאלן און נאכדעם קומט ער אן. ס'איז א ביטערער אומגליק וואס גייט פאר. נאר וואס, אויב די מיידל איז אימיון און זי קען זיך קעגנשטעלן, איז נישט געפערליך. טאמער איז זי נישט אימיון און זי כאפט נישט, זי ווייסט אפילו נישט, אז דער באלעבאס קען זי נעמען פשוט דזשאסט טו העוו סעקס וויט הער, איט'ל דזשאסט טעיק טיים. און דעם האלט איך. אז מען דארף דאס אלעס רעדן, און אויף מיין האטליין האב איך דאס אלעס געזאגט, און יעדער ווייסט. איך בין מסביר די מיידלעך פארוואס זענען דיינע שיך שפיציג, ווייל טאמער א זכר וויל דיך אנכאפן, נעם דיינע שפיציגע שיך, אים אריין ביי זיינע באלס, ביי זיין פיפיק, און שיס אריין די שפיציגע שיך, וועסטו זען ווי ער פאלט אראפ. און ס'איז געווען עטליכע וואס האבן עס געטון. איך האב אויסגעלערנט אז אויב דער באלעבאס זאגט ער, אוי האני, יור סאו סוויט, נעכטן איז געווען די ברא אביסל טייטער, קאל ניין וואן וואן. ביי ענק וואלט עס געווען אחד אפס אפס. אז דו לערנסט נישט אויס א קינד צו גיין אין וועלט, לערנסטו דאך אים נישט אויס גארנישט. מיינסט עיקר איז מען זאל אויסלערנען וויאזוי ער זיצט אין חדר און אין די ישיבה און אין סקול? נאו! יו העוו טו טיטש הים וואט די סטריט איז אוטסייד, וואט איט לוקס לייק, וואט קיינד אוו ראול דו שפילסט, און אזוי ווייטער. און דעמאלטס וועט מען קענען אנקומען צו ערגעץ. און דאס איז וואס איך טו מיט די גאנצע די פאר יאר מיטן האטליין. ס'איז דא זיבן אדער אכט ארעסטס פון בעלי בתים, ס'איז דא אסאך וואס זיי גייען ארויף אויף א שווארצע ליסטע וואס די מיידלעך זאגן צו יענעם זאלסטו נישט גיין ארבעטן ער איז א טאטשער, און דאס אלעס ווייל מען רעדט זיי, געבן ארויס א צעטל א פרוי טאר נישט גיין ארבעטן, אזוי ווי ס'איז שוין געשטאנען די לעצטע פאר יאר, האב איך אלץ געטענה'ט אז דאס איז נאריש, מען גייט נישט ארבעטן ווייל מען וויל ארבעטן, מען גייט ארבעטן ווייל ס'איז נישט דא קיין ברויט אין שטוב, איז במילא מוז מען זיך רעכענען די רבנים מוזן צושטעלן כלל ישראל אז ס'זאל קענען דורכגיין די נסיונות, און. טאמער טוט עטס דאס נישט זענט עטס בוגד אין ענקער שליחות, און דאס וואס איך וויל מאכן יעצט יעדער איינער יעדע מיידל זאל וויסן וואטס גאוינג אן, יעדע ווייבל זאל וויסן, דו פארסט ארויס אוט אוו טאון, פארסט פון איין שטעטל צום צווייטן, ס'איז נישט דא דארטן קיין השגחה, דיין מאן איז נישט דארט, דער באלעבאס זיצט מיט דיר, דארט איז יחוד, און ווערט נענטער און נענטער, די ערשטע קירבה איז די ארגסטע קירבה, דארט זאלסטו עס אפשטעלן, ווארט נישט ס'זאל קומען צו די צווייטע.

חיבוק ונישוק און און ביאה ענד טיעטש הער שי העז טו ריפרעין פראם אלל דיעז טינגס און זאל זיך נישט צולאזן און דעמאלטס וועלן אונז האבן א מאטש מאר סעיף קאמיוניטי איטס אנלי עדיוקעישן דעט מעטערס נישט עפעס אנדערש. שוין אין ארץ ישראל האט מען זיך זייער שטארק גענומען קעגן די מלמדים מיט די טיטשערס די מורים פעדעפילים מ'האט זיך זייער זייער שטארק גענומען איבער זיי זיי זאגן אז ס'איז דא דארטן בערך צוויי טויזנט דריי הונדערט מלמדים, טיטשערס, און ס'איז דא בערך דריי פיר הונדערט מיט תיקים וואס האבן א תיק, אבער פונקטליך וואס די תיק איז געווען האט משרד החינוך אפילו נישט געוויסט, צו ס'איז געווען וועגן סעקס, צו ס'איז געווען אנדערע זאכן, מ'האט נישט געוויסט, מ'האט געוויסט יענער האט עפעס א תיק. איז למעשה היינט איז געווארן מורא'דיג שטרענג, משרד החינוך גייט דורך יעדן טיטשער יעדן מלמד וואס זיי האבן, זיי האבן צוויי טויזנט דרײַ הונדערט מלמדים, און מען קוקט נאך צו עס איז דא אויף אים א תיק אז ער האט געטון עבירות מין, מין הייסט סעקשועל אביוז פון קינדער, עטס הערט אויס דא וועט עטס הערן זייער זייער.

מקווה וואס איז איינער געווארן אויף דעם היי און סעקסי און עראוזד, דאס זאגט מיר קאק מיר בהמות. עניוועי, די זעלבע האבן זיי איינגעפירט יעצט אין ארץ ישראל, ס'איז דא מלמדים, טיטשערס, וואס מ'טוט זיי ראוטעיטן, ס'איז דא אנדערע סיבות פארוואס מ'שיקט אריין א ניי א נייע מלמד אין קלאס אזוי ווי דא ביי אונז, למשל א מלמד ער ווייסט ער דארף חתונה מאכן א קינד קודם זעקס וואכן האט ער אף צו צוגרייטן די חתונה און צוגרייטן אלע כיבודים, אין די וואך פון די חתונה שטעלט מען אריין א מלמד אזוי צייטווייליג, ווער ווייסט ווער דער מלמד איז? נישט נאר דו ווייסט נישט ווער ער איז, די קינדער ווייסן נישט ווער דער מלמד איז אלטוגעדער, מען האט אים געברענגט א סאבסטיטוט. מען האט געמאכט יעצט א מורא'דיגע זאך אז ס'זאל זיין די נאמען פונעם מלמד אויף די וואנט ארויפגעשטעלט, און ס'איז אויך דארט דא א סיין וואס דארט שטייט אויפגעשריבן אז אין קעיס אז אין קעיס ס'איז דא א פראבלעם מיט דעם מלמד אדער וואס, זאל מען וויסן דאס און דאס איז זיין נאמען, און. ממילא קען מען גראד אינפארמירן זיך אין אין משרד החינוך און אויך אין די משרד פאר טשיילד פראטעקשאן און דאס איז ביי אונז נישט דא, מ'שטעלט אריין א מלמד, ס'איז א מלמד קאלד אין סיק, דארף נעמען א מלמד, כאפט מען א מלמד, מען טרעפט אים און מען שטעלט אים אריין, דיס איז אלל ראנג, העז טו בי מאר אינפארמעישאן אז א טאטע אדער א מאמע שיקט א קינד אין חדר זאל וויסן ווער פאר א גוט יאר לערנט איר קינד. מידות טובות, גמרא תוספות, חומש רשי, און זנות, יו העוו טו נאו עווריטינג, ווייל טאמער נישט וועט עס נישט טויגן, און יעצט האבן זיי זיך גענומען, אין ארץ ישראל אויכעט, משרד החינוך מיט משרד שלום לילד דאס מיינט טשיילד פראטעקשאן, אז ס'מוז דא זיין א בעסערע סיסטעם, אריינגעשיקט א מלמד אפילו ער האט געהאט א שלעכטע תיק, מ'האט נישט געוויסט פארוואס, וואס איז זיין תיק? צי ווייל ער האט אריינגעשניטן אין די חלה, ער האט געמאכט א צייכן אויבן און ער האט עס געשניטן פון אונטן, צי ווייל ער איז א גנב, וואטעווער איט איז, יא, מען האט זיך גענומען, ברוך השם, ס'פארט זייער זייער גוט מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט, זיי האבן אויך געמאכט א פראטעסט אין פראנט פון ליצמאן'ס אפיס, זיי האבן גענומען נאקעטע דאליס. און געווארפן אויף די פלאר הונדערטער און טויזענטער דאליס, און זיי האבן געזאגט, ווער האט רחמנות אויף די קינדערלעך וואס זיי גייען אין גארטן, דאס מיינט די קינדערגארדן, זייער קיוט געווען, דאס ווייזט ארויס פונקטליך ווי מען האלט, און ס'שטייט דארטן, ווער ס'איז מרחם אויף אכזרים, די סוף וועט ער זיין אן אכזר אויף רחמנים, דאס איז א מדרש, א גמרא. איז למעשה דער ליצמאן פארט אזוי גוט אין דר' ערד? ווי זעהט מען שוין אז דער גערער רבי זאל פארן אזוי גוט אין דר' ערד? דאס איז זיין סופיריער, ער האט אויך געבעקט אלע חזירים, ס'קומט יעצט ארויס אז אין גער וואו האבן זיי געבעקט חזירים, דאס איז מורא'דיג שיין דאס, איך וויל מ'זאל עס הערן. לרשימת חברי הממשלה שמצאו את עצמם בקדנציה האחרונה בלהב ארבע שלוש שלוש הצטרף אתמול אדם נוסף, סגן שר הבריאות יעקב ליצמן.

אם הפעם הייתה כאן התערבות שגם חצתה את גבולות החוק. דאס הייסט צב גנב לתליה. יעצט די וועלט האט זיך אנגעזוכט אייגענע צרות, טרענסדזשענדער ווימען, יעצט איז פארהאן א מעשה, אז טאמער אזא חברה'מאן באקומט תפיסה וואו לייגט. מען צווישן זכרים אדער צווישן די נקבות. ס'איז געווען א מעשה יעצט אין ענגלאנד, איינער האט גערעיפט עטליכע פרויען און מ'האט אים איינגעזעצט, האט ער געטענה'ט ער ווערט יעצט א פרוי און מ'מוז אים לייגן אין די פרויען דזשעיל, זענען געגאנגען די משוגעים זיי האבן אים אריינגעלייגט אין א פרויען דזשעיל, האט ער דארט גערעיפט נאך צוויי פרויען, ווייל דאס איז דאך א משוגעת, אז מ'זאגט מ'איז א פרוי איז מען א פרוי, איז מען דען א פרוי? האט מען אים פאר'משפט אויף לעבנס לאנג תפיסה, שרייט ער מ'מוז אים געבן א פרויען דזשעיל ער קען נישט זיין אין א מענער דזשעיל ער איז דאך א פרוי, האט. האט מען דאך אים נישט וואו צו לייגן, האט מען אים אריינגעלייגט אין אן ארמי פריזן אין א מענער דזשעיל, און מען ווארט אז מען זאל בויען א נייעם דזשעיל פאר די חברה. עס איז שוין דא דריי קאנדידאטן. אזוי משוגע געווארן די גאנצע וועלט. קיצור, יעצט דא הערטס די מעשה פון די מידיע. ס'איז א מורא'דיגע שאקינג מעשה אז אין די תפיסה האט זי זיך צו ער צו זי וואטעווער האט זיך צולאזט הערטס אויס א סטארי. קוועשטשענס אווער וויי א רעיפיסט טרענסישענינג טו ביקאם א וואמען.

איז זייער זייער דעינדזשערעס, ס'איז ווערי דעינדזשערעס, דארפסט וואטשן וואו דיינע קינדער גייען, מיט וועם זיי גייען, עווריטינג שוד בי טעיקן אין ווערי היילי קאנסידערעישן, אז אונז לעבן מיר מיט חזירים, נו איז דאס, איך האלט אין איין טענה'ן אז דאס וואס די חברה טוישן זיך די דזשענדער איז נישט ווייל זיי ווילן זיך אפשניידן די מעשה, ס'איז פשוט זיי ווילן זיך קענען דרייען צווישן מיידלעך. זייער דעינדזשערעס, און מען זאל וואטשן, מען זאל זייער וואטשן וועגן די שלחמנות, וואו מען שיקט, צו וועם מען שיקט, קענסטו שיקן צו דיין אייגענעם זיידן און ער וועט רעיפן דיין טאכטער, מיט דער טענה ער איז געווען פונקט דעמאלטס אנגעשיקערט, זייער וואטשן וואס מען טוט. יעצט המן טאשן מאכט מען מיט אפאר מיני געפילעכצער, אין ארץ ישראל רופן זיי עס אוזני המן. די אויערן פון המן, און אז דו קוקסט אריין דערין ווייסטו מיט וואס מען פילט עס אן, זעט נישט אויס אזוי זויבער, פלעג איך זיי אלץ זאגן אז כ'וועל זיי שיקן פון אמעריקע אזאלכע אויערן קלינערס, אוזני המן, עניוועי, יעצט, מען מאכט עס מיט וואס מען וויל, מיט דזשעלי, כ'האב אמאל געזאגט א גאנצע אריכות צו המן טאשן פון וואס ס'איז געווען געמאכט, צו פון פרונס צו פון דזשעלי, אבער כ'וועל נישט איבערגיין יעצט די אלע נארישקייטן ווייל ס'איז זייער ערנסטע צייטן יעצט, איז דא א.

אז די פרענטש העלט אפישעלס אר אינוועסטיגעיטינג סאו פאר אנעקספלעינד פרעזענס אוו די דראג אין פאפי סידס אבער מען זאל וואטשן און מען זאל עס נישט ניצן סאו פאפי סידס הייסט מאון רבותי טריי טו סטעי עוועי פראם איט ביקאוז יו נעווער נאו וואט העפענד דאון די פראסעסינג ליין ס'דא א גאנצע מעשה באריכות אז מרדכי הצדיק און אסתר המלכה, מרדכי הצדיק האט געהערט ווי די שני סריסים, משועבד המלך, זאגן אז לאמיר הרג'ענען דעם קעניג. יעצט ס'איז געווען א גאנצע זאך אין פוילן נאך אין די דרייסיגערע יארן צו מ'זאל יא לערנען די שפראך פון די רעגירונג צו מ'זאל נישט לערנען די שפראך. עס איז געווען רבנים, האט זיך איין רב אנגערופן, ווען נישט דאס וואס אידן קענען די שפראך פון איבעראל, וואלט קיינמאל קיין נס פורים נישט געשען אזוי ווי מען האט געקענט די שפראך געקענט געשען די נס פורים און דער גערער רעבע, איך מיין ס'איז געווען בעל חידושי הרי"ם, געזעסן דארט ביי די אסיפה האט ער געשריגן קולות פונקט פארקערט פון דארט איז דאך א ראיה אז מען טאר נישט לערנען קיין שפראך ווייל ווען מען וואלט ווען געלערנט יעדער איינער די שפראך וואלטן זיי דאך נישט געזאגט א סוד. זיי וואלטן דאך געוואוסט אז יענער פארשטייט. די גאנצע טעם פארוואס זיי האבן פארטרויט א סוד, אז זיי האבן געוואוסט אז אידישע קינדער קענען נישט קיין פרעמדע שפראך, ממילא קען מען טון וואס מען וויל. עכ"פ, כ'האב באקומען יעצט א טעלעפאן קאל, אויכעט פון א גרויסן פירער וואס ער פירט א גאנצן, אן ארגאניזעישאן אזוי ווי משרד החינוך דא אין אמעריקע, נישט אין ארץ ישראל, דא, און ער זאגט, פאר יארן לאנג האב מיר עכט נישט געוואוסט. אם השם הוא האלוקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו. מ'האבן נישט געוואוסט צו איר זענט גערעכט, צו די רבנים זענען גערעכט, צו די מחנכים זענען גערעכט, יעדער האט דאך זיך זיין סיסטעם. קיצור, זיי האבן אלע געהאלטן אז איר רעדט זייער מיעס, זייער גראב, מ'טאר נישט רעדן וועגן טרענסדזשענדער, קינדער דארפן דאס נישט וויסן, קינדער דארפן האבן ריינע מוחות מיט אלעם. שוין, קאלט ער יעצט אפ און ער זאגט מיר איך וויל אייך זאגן, ס'טוט מיר מורא'דיג לייד פארוואס כ'האב אייך קיינמאל נישט צוגעהאלפן, ווייל. איך בין א גרויסער מנהל פון חינוך און איך זעה אז איר זענט גערעכט, פרעג איך אים וואס איז געשעהן, און זאגט ער ס'איז דא כסדר אין די נייעס זאכן וועגן א פרויענישע טוילעט, א מענערישע טוילעט, מענער האבן זיך אריינגעכאפט, ס'איז דא יעצט די גאנצע וועלט שטורעמט. האט ער פארציילט אז ס'איז געווען איינער וואס ער האט גערעיפט אפאר פרויען און מ'האט אים איינגעזעצט, האט ער געטענה'ט אז ער איז שוין היינט א פרוי, ער איז געווארן א פרוי, און ער האט אין פריזן אויך גערעיפט פרויען, און דערווייל כדי ער זאל נישט זיין. צווישן פרויען האט מען אים אריינגעשטעלט אין אן ארמי בעיס. זאגט ער אונז הייבן מיר אן צו זעהן אז עדיוקעישן איז די מאוסט אימפארטענט טינג אין עוורי סאסייעטי עספעשעלי אין אווער סאסייעטי טודעי. ער זאגט ער האט געמאכט ביי זיך אין די קוריקולומס די טיטשערס מוזן אנהייבן צו לערנען וועגן טרענסדזשענדער. וואס איז דאס? קינדער דארפן דאס אויך וויסן. עט די ענד אוו די דעי גייט זיך אריינכאפן אין סאטמארער בית מדרש און אין יעדן היימישן בית מדרש. א חזיר וואס איז א טרענסדזשענדער, אין אמת'ן איז ער א זכר, אזוי ווי אבי בייבישטיין, און למעשה עט זיך דרייען אין אלע פרויענישע, איבעראל ווי דו ווילסט עט ער זיך דרייען, עט זיך דרייען אין די טוילעטס, עט זיך דרייען אין ווייבער שול, ער זאגט יו וואר רייט די האול טיים, אונז האבן אייך נאכנישט געקענט געבן גערעכט, ווייל די רבנים האבן נאכנישט געכאפט וואס איר ווילט, און אזוי ווי איר זאגט אונז האבן נאכנישט געכאפט רבי עקיבא אייגער'ס קשיא, האב איך שוין מסביר געווען, א איד איז געקומען צו סאטמאר רב און ער וויל ארויסגעבן א ספר, ער פארענטפערט. אלע רבי עקיבא אייגער'ס צריך עיון. פרעגט אים די רבי די צריך עיון גדול קענסט אויך פארענטפערן? זאגט ער רבי אלע אחוץ דריי. זאגט די רבי יעצט גיי זעץ דיך לערנען ווייל די דריי פארשטייסטו און די אנדערע ווייסטו נאך נישט וואס רבי עקיבא אייגער וויל. איך האב געטענה'ט אז מען לעבט אין אזא סאסייעטי מוז מען רעדן מיט די קינדער. איז דאך א נארמאלע זאך. אין וועלעכע מקווה איז נישט קיין קינד געווארן נפגע? אין וועלעכע מקווה ביי די מענער איז נישט דא מער זאמען זרע וואס מען האט אויסגעפאמפט? פון יונגע קינדער וויפיל וואסער ס'איז דארט דא מער זאמען וויפיל וואסער סאו איף יו גאנא פעיס ריאליטי ווי העוו טו ווארק וויט איט איטס א שעים איט איז באט דערס נאטינג יו קען דא און אז ס'וועט ווערן א מדובר עט עס זיין זייער נארמאל ס'וועט נישט זיין מער אזוי איבערגעטריבן סאו למעשה ער זאגט מיר איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט ווי עדמייער יור ווארק. דזשאסט קיפ איט אפ ענד יו דואינג גרעיט, מען קען זאגן אז אין די לעצטע פערציג פיפציג יאר האט קיינער אין חינוך נישט אריינגעלייגט אזויפיל וויפיל איר, און שקויעך, קיצור איך זאג אים צוריק א גרויסן שקויעך און פארטיג. רבותי, מען מוז מאכן אז מען לערנט די אלע זאכן, אויסער דעם וואס די גאווערמענט האט זיך יעצט אריינגעלייגט און וועט עס מוזן לערנען, די פייטינג וואונט העלפ, ביקאוז ניינטי פערסענט ווער ס'שלאגט זיך קעגן ענק זענען אונז, זענען דער היימישער עולם. קענסט נישט זאגן אה מ'טאר נישט מ'טאר, איך זאג מ'מעג יא, און ווער ביסטו ווער בין איך כ'מיין עניוועי ס'פארט גוט ברוך השם. כ'האב געוואלט איבערזאגן וואס כ'האב געזאגט אפאר וואכן צוריק, כ'האב מסביר געווען פארוואס די גרויסע צדיקים האבן געהאט א גרויסע מלחמה, מ'האט געמוזט מאכן טיילונגען מיט אלעם, ווייל ס'איז געווען אזאלעכע רבנים וואס זיי האבן אראפגעפירט דעם עולם פון וועג, זיי האבן געלעבט אויף דאבל סטענדערט, זיי האבן געקענט נעמען שוחד, מ'האט געוויסט דער רב נעמט שוחד, דער נעמט געלט פאר א. הכשר נאכדעם אז ס'איז געווארן א חורבן זענען געקומען די פרומע רבנים און זיי האבן געזאגט מען מוז עס צוטיילן ווייל ס'איז דא מענטשן וואס זענען אינגאנצן מעסד אפ. יעצט, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, די שענסטע זאך איז ווען א אידישע טאכטער גייט זוכן פרנסה דארטן ווי מ'מעג, פארשטייט זיך, קיינער האט גארנישט געזאגט דא אין אמעריקע, סאטמאר רב האט אויך גארנישט געזאגט, און. יעדער ווייסט אז פון זיצן אינדערהיים און ס'איז נישט דא קיין פרנסה, ס'קען שלום בית וועט נישט זיין, איז דא א גרויסע ארגענעזעישאן ס'הייסט אקאדעמיע און זיי טוען מאכן אז אידישע טעכטער כאטשיג זיי זענען נישט דורך געגאנגען די גאנצע קאלעדזשעס מיט אלעם זאלן זיך קענען לערנען א פאך אזוי ווי ארקיטעקט ענדזשענירינג געוויסע זאכן און נאכדעם קומען די קנאים מ'דארף דאך ערגעץ מאכן געלט קומען זיי אריין און זיי שטערן און זיי גייען דארטן ווי די פרויען האבן געמאכט א גרויסע אסיפה, און זיי האבן דארט אריינגעווארפן פארשטינקענע פיש מיט אנדערע זאכן, יעצט ברוך השם אז ס'איז דא א מדינת ישראל און זיי נעמען קער, ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל האב איך געשריגן וויאזוי דאס אויב ס'איז דא א מדינת חוק קענען זיי טון אזאלכע זאכן, זיי זענען נישט בארעכטיגט דאס צו טון, יעצט האט זיך גענומען די מדינת חוק און זיי האבן אנגעהויבן זיי צו שלאגן, מ'האט זיי איינגעזעצט, מ'האט זייער אסאך פון זיי איינגעזעצט, מ'האט דריי חברה געכאפט פון מאה שערים און מ'מאכט. מאכן דעם טויט, איינער וועט נישט שרייען איז ער אויס נאר מען טאר נישט זיצן, א איד זיצט אין תפיסה, אה איז ער זיך ווערד זאל זיצן, ס'דא אין מאה שערים למשל צו ביי די היימישע פריער איז דא אזוי, ס'איז דא א כת וואס זיי גנב'ענען צו דאס גאנצע אידישע געלט, אלעס גנב'ענען זיי ביי זיך אין טאש, למשל וואס האט זיך געטון מיטן חלב מיט אלעם, איז מען געוואויר געווארן אז ס'דא ביי די עדה החרדית מיט די חברה פון די קאפעלע הייסט עס זיי באקומען פופציג צענט פאר יעדן קילא פלייש,

וואס מען שיקט פון ארץ ישראל, און זיי זיצן ביי די שיסל און זיי טיילן איין, דער גייט יא צו די בחירות דער נישט, לאמיר דיר עפעס זאגן, איך געב אויך געלט פאר די עדה, כ'מיין פאר די אלע פסח פאנדס, איך וויל אז מיינע חברה זאלן באקומען כאטשיג זיי גייען צו די בחירות, ווי שטייט אז מען גייט צו די בחירות מוז מען נישט מקיים זיין די כזית מצה, ס'איז געווען אמאל ביי סאטמאר סאטמאר מ'האט זיך געכאפט אז זיי האבן גענומען געלט פון די יונייטעד דזשואיש אפיעל, אים איז ער. און פארן רבין איז געווען געפערליך, האט זיך הרב לייביש לעפקאוויטש אנגערופן, זיי האבן אזא סיסטעם, זיי שטעלן צוזאם אלע מענטשן וואס זענען די זעלבע ביזנעס, למשל אין די אימפארט צו דאס צו יענץ, און יעדער ווייסט דאך וויפיל יענער איז ווערד, מער ווייניגער, און ממילא אז מען זעט אז יענער געבט טויזנט דאלער, זאגט מען ניין ניין ניין, יו העוו טו גיוו א מיליאן, האט הרב לייביש געזאגט, מיין געלט לאז איך אז די אידן זאלן עס נעמען, איך מוז דאך נישט געבן געלט פאר אידן וואס זענען אינגאנצן אפגעהיטן, איך געב פאר די. און דער רבי האט עס פארשטאנען, דאס איז אויך נישט זייער געלט, דאס איז געלט וואס איז צוזאמגעשטעלט פון כלל ישראל, דער רבי האלט אז מען טאר נישט, יענער האלט אז מען מעג יא, יענער האט א ברודער וואס ער וויל נישט ער זאל שטארבן פאר הונגער כאטשיג ער גייט צו די בחירות, דאס האב איך מסביר געווען דעמאלטס ווען מען האט אנגעהויבן פרישת הכסף און כסף כסף, העי וועיט א מינוט, דער געלט איז קיינעמס נישט, דער געלט איז מיין און דיין און יענעמס. נישט, דארף מען זיך נעמען פרעגן יעדן וואס ער וויל, און ניינטי פראצענט מענטשן וועלן זאגן אונז געבן אפילו פאר אידן וואס גייען צו די בחירות. דא ביי דיר אין דיין מוסד אז דו ווילסט קענסטו מחמיר זיין, קומען אידן וואס וואוינען אין ירושלים אז מען טאר אים נישט געבן ווייל ער גייט נישט און מען טאר נישט מיט די בחירות, און שטעל דיר פאר דא דא ביי אונז איינער א חסר דעה'ניק נעבעך, א משוגענער א קראנקער, הלפערט הייסט ער, ער איז געווען דא א איד וואס פלעגט זייער שיין דאווענען פארן עמוד, ער איז געווען אזוי אפ טו דעיט, און. איין טאג האב איך געוואלט ער זאל דאווענען עפעס פארן עמוד, איך געדענק נישט וועלכע תפילה, רופט זיך אן הלפערט ניין ווייל זיין ווייב גייט מיט אן אויפגעדעקט שייטל, האט ער געפרעגט אנטשולדיגט מיר קענסטו מיין ווייב? עניוועי, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, קוקט אריין יענעם אונטערן קלייד אפילו, וואטס די דיפרענס אין דעם סעלפישקייט וואס מען האט דא איינגעפירט? דאס האט געמאכט אז סאטמאר איז געגאנגען איין וועג די גאנצע וועלט אן אנדערן וועג און סאטמאר קען דאך נישט עקזיסטירן אזוי הייבט מען זאגן אז זיי נעמען יא געלט און דא אהער און דא עיריות און דא מעג מען בלעבלעבלע מען הייבט אן טויזענטער זאכן דערפאר זעט די גאנצע שיטה אויס זייער נישט אין דער ארדענונג סאו יענער אז ער וויל גיין זוכן פרנסה פאר ער און פאר זיין ווייב און פאר די קינדער איי דאונט אנדערסטענד וויאזוי איינער האט א רעכט אריין צורעדן אין דעם און זאגן איך לאז דיך נישט גיין זוכן, דו טארסט נישט און אהער מיט אהין, איטס רילי נאן אוו עניבאדיס ביזנעס, און די פעקט וואס אמאל האט עטס געקענט קאנטראלירן ירושלים ווייל די געלט איז געגאנגען פון אמעריקע צו פון אונגערן דורך די רבנים און די רבנים האבן אראפגעלייגט דעם כלל, היינט איז נישט דא קיין רבנים היינט גייט נישט דאס געלט דורך קיינעם ס'איז נישט קיין היימיש געלט ס'איז געלט פון ציונים אויכעט און. ס'איז געלט פון אידן וואס זיי האבן דא, וועלפעיר, פוד סטעמפס, מעדיקעיד, מיט הונדערטער גניבות, מיט לגיונות. סאו לאטס אפ מיט די מעשיות. לאמיר שוין פארגעסן פון ערליך געלט. איז אז יענער וויל אז ער זאל האבן א פיוטשער פאר זיך און פאר זיין ווייב און פאר די קינדער, איי דאונט סי עני ריזען פארוואס מען טאר עס נישט טון. חוץ דעם, כ'האב ענק שוין פארציילט אמאל, כ'בין געגאנגען אמאל, כ'בין געווען אין ארץ ישראל, מ'האט אנגעטראגן א שידוך פאר מיין זון, איז בקיצור, בין איך געגאנגען זען די מחותנים, בקיצור דאס מיידל איז אן ארקיטעקט. נו, אז איז אן ארקיטעקט איז דאך זייער גוט. פרעג איך אבער וואס איז וועגן איסור יחוד מיט די אלע אנדערע זאכן? זאגט מען זי ווייסט אפילו נישט ווי די קאמפאני פאר וועם זי ארבעט עקזיסטירט. זי ווייסט נישט. זאג איך וואס הייסט זי ווייסט נישט? זאגט מען שיקט איר אריין דא האסט א פיס אוו לענד אזוי גרויס אזוי לאנג און אזוי ברייט, די הייעך איז אזוי הויעך, מען קען בויען אזוי אזוי פיל, טריי ארויסצונעמען פון דא וויפיל דו קענסט. שי דאזנט איווען נאו הער באס, שי דאזנט איווען נאו עניבאדי, און דאס דארפט עטס ענק אויסלערנען. אונז דארף מיר ארויסהעלפן כלל ישראל זאל מצליח זיין ווייל פון דעם וואס איז דא אפאר עשירים פון דעם האמיר אונז גארנישט כלל ישראל קען זיך נישט מיט דעם אויפהאלטן און טרייטס צו לעבן אין ריאליטי נישט ווי בהמות סאטמאר רבי האט אויך געלאזט דא גיין ארבעטן ער האט געוויסט מען גייט ארבעטן קאשוי רב האט שטארק פארפירט און דער אמת איז קאשוי רב איז געווען מעהר גערעכט ווי סאטמאר רב פון דעם אבער סאטמאר רב האט געוויסט דאס האלט מען א מיידל אינדערהיים ווי וועסטו אנקומען איז במילא לאזט זיך אפ פון די אלע משוגענע זאכן. יא א גוטן מנחם, כ'האב דערמאנט אין די קורצע מיין פלענער וואס גייט אזוי גאנג צו די בעלזער רב.

ס'מוז נאך זיין ער איז דאך א כוכב, מען ווארט נישט כל. דאס איז די פראבלעם, איך זאג אייביג ווען א מנהיג ווייסט נישט וואס טוט זיך ביי אים אין קהילה איז ארגער ווי ווען ער ווייסט און ער לאט עס צו במזיד, ווי קען א מענטש זאגן ער האט נישט געוואוסט? חוץ פון דעם ער געדארפט וויסן ער איז געוועלט פון כלל ישראל, יא אז ער געט פאר א פרוי טיפולים און אן אנדערע פרוי בלייבט נאכדעם אן קיין נידעלס דעטס ראנג, ער איז נישט באלעבאס אין דעם, און דאס איז וואס דא גייט פאר, דאס וועט עטס קיינמאל נישט פארענטפערן, ער האט נישט געוואוסט, ער האט נישט געוואוסט, ער האט נישט געוואוסט איז ער א משוגענער און א רשע און פארטיג. חוץ מיט דעם האט ער יא געוויסט, אונז ווייסט מען, כ'האב ענק געזאגט אז עס וועט ארויסקומען ווער ס'איז אינוואלווד, אונז ווייסט מען ווער ס'איז אלץ אינוואלווד. עניוועי, נעקסט קעיס. דא האט ער זיך, די חברה גייען אריין אין א פרעמדן זאל און זיי קערן עס איבער, און ס'איז אויך א זאל ווי ס'איז דא פיל מיט פרויען, שעמען זיך נישט אריינצוגיין ווי ס'איז דא פיל מיט פרויען און אויפן וועג זעט מען ווי זיי באגעגענען פרויען, און איין פרוי שרייט אז מ'האט זי אנגעמקלט גאר. כ'האב געוואלט אויך זאגן אז א מענטש דארף פארשטיין אסאך זאכן, קודם דארף ער פארשטיין. אז דו שיקסט א טאכטער ארבעטן דארפסטו איר פרעגן האו איז יור פילינג עט ווארק, יו העוו טו געט דאון טו ניטי גריטי האו דעי טריט האר דער, ענד איף דער שאוינג א לאט אוו לאוו אר דיוואושען טו האר, אר טרייענג טו טאלק פרעש אר טאטש האר, ס'איז נישט גענוג אז דו האסט זי אויפגעכאוועט בשעת זי איז געווען ביי דיר אין וויינגארטן און יעדע נאכט איז זי אהיים געקומען און איז געגאנגען אין סקול און דו האסט זי געזען, יו העוו טו ריעלי פיינד אוט וואט איז דואינג אן די דזשאב. וואס גייט דארט פאר? און דאס איז וואס די ארץ ישראל'דיגע זענען נישט צוגעוואוינט. אונז אמעריקאנער זעמיר צוגעוואוינט, און איך אליינס באכע שוין דאס אריין פופצן יאר, פאר די מיידלעך גייען ארויס ארבעטן, יעדעס יאר סוף די סעמעסטער פארן זומער געב איך א פייערדיגע דרשה, אזוי אז דאס מיידל ווייסט אז זי גייט נישט אריין אין א אפיס ארבעטן, זי גייט אריין אין א מקום סכנה ווי מען קען זי רעיפן אויך, און אז דער באלעבאס איז אוט טו געט האר. דאס ווייסט זי נאר פון נחום ראזענבערג. איך האב אפגעקאלט אמאל א פרוי, נישט א פרוי, זי איז נאך געווען א מיידל דעמאלס, זי איז שוין נאכדעם געווארן א ווייב, זי זאגט איך ווייס נישט וואס איר האט געטון מיט מיין לעבן, איר האט דאך מיך מציל געווען, איך בין געקומען אויף א פלאץ ארבעטן און איר האט געזאגט אמאל נעמט מען אן ארבייטער נאר פאר סעקס, און באלד וועט מען זאגן די יו פי עס דארף קומען זעקס אנשטאטס פינעף און בלייבסט דא, און איך האב געזאגט נאו וועי איים נאט סטעיאינג היער, און די סוף איז געווען אז זי איז אוועק און אן אנדערע מיידל איר פרענד איז געקומען און ער האט זי געכאפט. איטס איזי טו קעטש א גירל. עניוועי, איז דאס איז וואס מ'דארף וויסן זייער שטארק, און אין ארץ ישראל זענען זיי נאכנישט צוגעוואוינט צו דעם, ווייל ביז יעצט איז מען נאכנישט אזוי געגאנגען ארבעטן. היינט אז ס'האט זיך אנגעהויבן דער ענין אז מ'גייט אנהייבן צו גיין ארבעטן, די מיידלעך גייען ארויס, זיי ווערן צו צולאזט, איך געדענק איך האב געלערנט אין וויזשניץ, איז געווען א בחור האט חתונה געהאט, געווען אביסל א עלטערע בחור, נישט קיין חילוק זיין נאמען, ער האט גענומען א מיידל פון די יוצאי רוסיא, און זי איז געווען אן ארקיטעקט, און זי איז געגאנגען ארבעטן אין אן ארקיטעקט אפיס אין תל אביב, און דריי חדשים שפעטער האט זי אים איבערגעלאזט ווייל זי האט שוין געוואוינט מיטן באלעבאס, עס איז געקומען אסאך מיט שלעכטע בלוט, מיט א שלעכטן חינוך, איטס נאט סאו איזי, איר מיינט ס'איז אזוי גרינג, איטס נאט, איטס ווערי הארד אין פעקט, און במילא מוז דער טאטע קאוטשן און זיין אינוואלווד מיטן קינד, אדער די מאמע, עס ווענדט זיך ווי. קלאוזיסט צו וועלכן פארט פון די עלטערן, צו מיטן טאטן איז ער קלאוז צו מיט די מאמען, מין יו העוו טו סטארט יו נאו ווארקינג אן דיס, און וויבאלד ביז יעצט איז מען דאך נאכנישט געגאנגען ארבעטן אין ארץ ישראל האט מען נישט געוויסט, און נאכדעם זאלט איר וויסן נאך א זאך, די ארץ ישראל'דיגע, די בני תורה זענען מסכים אז די ווייב זאל ווערן א זונה און ברענגען פרנסה אבי זיי זאלן נישט מוזן גיין ארבעטן, ס'איז אנבעליוועבל סיטועשאן, ס'איז איינגערעדט תורה תורה תורה איז טאקע זייער גרויס און הייליג אבער די גמרא זאגט פונקט ווי איינער.

גיין ווייטער א טריט, די ראש ישיבות דעי דידענט נאו וויאזוי מען עסט דאס, דאס מין שיקן א פרוי ארבעטן, זיי וועלן זיך אויסלערנען צוביסלעך נאר עס וועט קאסטן אסאך קרבנות, זאלן זיך קומען לערנען ביי די יוראפעער און ביי די אמעריקאנער, אונז זעמער שוין צוגעוואוינט צו דעם, אונז זעמער צוגעוואוינט ס'איז דא זייער שטרענגע געזעצן, דו זאגסט פאר א מיידל א הארני דזשאוק אדער דו פאנדלסט צו דו געסט נאר א באמפ אריין, יו דאנט סעי איים סארי, יו גאו טו דזשעיל. סאו דיס איז וואטס העפענינג, ענד די ארץ ישראל'דיגע רבנים דארפן זיך אנהייבן אויפצווועקן. יעצט, איך וויל ענק ארויפלייגן דא א שטיקל שמועס פון א ראש ישיבה וואס ער זאגט נאך פון רב וואזנער, הערטס אויס ס'איז זייער וויכטיג עס צו הערן.
הקדמה לעצם ההתאספות הזו, שהורים של הבנות

הוא אמר, כמובן, הוא הדגיש, הדגיש, שאם מדובר על אברכים בני תורה, ערליכע אידן, מען דארף זיי זאגן, כך הוא אמר, אין א גוטע לשון, אז א טאטע איז נישט גענוג אז ער איז א גוטע טאטע צו זיין, צו זיינע טעכטער, לא מספיק שהוא יהיה אבא טוב לבנות שלו, טאטע דארף זיין אויכעט א גוטע פריינד,

ואנשים רוצים לשמוע מה דעת תורה, מה צריך לעשות? רב חיים אמר לפני שהולכים לעבוד, את הבת צריך לברר על המקום ואם אדם, כך הוא אמר, שאלתי אותו מה אני יכול להגיד הלאה, רוצים ברכה, הוא אמר אם יעשו את מה שצריך לעשות יראו ברכה בעזר השם. הרב שיבי אמר את אותו דבר והוא הוסיף רק עוד משפט שזה אולי קשור יותר למנהלים של הסמינרים

זעסט, דאס הייסט גערעדט ווי א נארמאלער מענטש, ווייל אזוי טוט מען מחנך זיין די קינדער לויטן היינטיגן מצב, אבער נישט צו זאגן אז מען טאר נישט גיין אין סעמינאר, מען מאכט איסורים, מען טאר נישט גיין לערנען, ס'איז סתם א בעלאוני, ווייל דאס וועט זיך נישט אויסארבעטן. אזוי ווי ס'שטייט אין פרקי אבות פרק ב', וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון. און ברוך השם דער עולם ס'איז שוין נישט וואס אמאל איך זאג ענק דער אמת איך האלט אז ווען איך הייב אן פינף יאר שפעטער וואלט קיינער אפילו קיין חרם נישט געלייגט נאר די צרה איז געווען מען האט עס געמוזט ארויס ברענגען כדי אז די רבנים זאלן כאפן ווי מען האלט זיי זענען געגאנגען זיי האבן געוואלט לייגן א חרם זיי זענען געגאנגען צו איינעם ער איז געווען א ראש ישיבה אין ישיבה קטנה אין פאנאוויטש ער האט געהייסן לעפקאוויטש לעפקאוויטש יא. אין די ליטא האט מען גערופן ליפקאוויטש, איז למעשה דער ווינער רב איז אריין צו אים, ער האט אים געזאגט ער דארף א חתימה אויף קעגן מיר, פרעגט ער וואס טוט ער, זאגט ער ער רעדט ניבול פה, זאגט ער אויף ניבול פה געבט מען נישט קיין חתימות, גייט אריין אין יעדע שול אין פאליש וועט איר הערן וואס מען רעדט דארט, זאגט ער יא אבער ער פירט אפ די יוגנט אהער מיט אהין, זאגט ער וואס זאגט ער, ער זאגט מען דארף וואטשן די קינדער מיט אהער מיט אהין, זאגט ער איר ווייסט א פאריגע וואך איז דא געווען א דאקטער א אידישער דאקטער א פסיכיאטער אין בני ברק, געקומען צו מיר דורכשמועסן אז ער האט פערציג תיקים, פערציג פיילס, וואס מיידלעך האבן געזאגט אז די אייגענע טאטע האט געוואוינט מיט זיי, און ער וויל וויסן צו דאס איז מסירה צו נישט. זאגט ער, ער האט מיך עס געפרעגט, האב איך אים געזאגט, איין מינוט, שטעלט שוין אפ די שאלה, נעמט שוין די תיקים, און גייט צו די משטרה, און אז איר גייט נישט גיי איך מיט אייך מיט. ער האט ווידער אראפגעכאפט די מעסעדזש, די רבנים כאפן נאכנישט ר' עקיבא אייגער'ס קשיא, זיי כאפן נישט די קשיא פון ר' עקיבא אייגער, ער האט שוין תירוץ אויף אלע רבי עקיבא אייגערס, אפילו די צריך עיון גדול'ס, איך כאפ נאך נישט וואס רבי עקיבא אייגער וויל, עניוועי איז ברוך השם ס'רוקט זיך פארוורד זייער זייער גוט. יעצט וויל איך ארויפלייגן נאך א שטיקל וואס דער עולם זאל אנהייבן צו פארשטיין אז די גאס די בני תורה די רבנים האט זיך נאך געברויכט אויפוועקן אבער ס'הייבט שוין אן צו פארשטיין אז מ'מוז יונגעלייט אויך שיקן ארבעטן ס'איז נאך געווען משוגע א מענטש וואס איז נישט געזעסן אין כולל האט מען זיין טאכטער נישט אריינגענומען אין סעמינאר ס'איז סאו סקרוד אפ. פונקט אזוי ווי סדום און עמורה. ברוך השם איטס טעיקינג ען ענד. עטס הערטס אויס דא א שיינעם דבר תורה.
בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך בגתן און תרש ווילן הרג'נען אחשורוש.

פריים מיניסטער, הער וואס געשענט ווייטער, אלע עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחווים להמן, יעדער בוקט זיך צו המן, ומרדכי לא יכרע, און די חברים פון מרדכי זעען אז ער בוקט זיך נישט, און זיי פרעגן אים וואס איז געשען, און אזוי שטייט ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם ווייל מרדכי האט זיי דערציילט אשר הוא יהודי. אינטרעסטינג פרום די הגדה פרום די מגילה סימינגלי מרדכי דידנט דרעס לייק א איד. היז נעים מרדכי איז א פערשען נעים, די נעים אסתר איז א פערשען נעים, שי העד די היברו נעים הדסה באט שי וואס קאלד אסתר, און ער האט געמוזט דערציילען זיין חברים אז ער איז א איד, המן האט אויך נישט געוויסט אז א איד, נאר וואס דען שטייט ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו מען האט דערציילט פאר המן. את עם מרדכי מ'האט דערציילט פאר המן זאלסט וויסן ביי די וועי דער מרדכי וואס בוקט זיך נישט איז א איד דאס איז א ווערי אינטערעסטינג עפיסאוד וואס מען דארף ארום דן זיין בכל ענין המן קומט אהיים און ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי הי דיסיידעד אז ער גייט נקמה נעמען פון מרדכי באט לייק די מאפיא דאס

קומט ער מיט א פשוטע חשבון, ויאמר המלך ויאמר המן למלך אחשורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות בכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שוה להניחם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים כיכר כסף אשקול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך.

וועל יו קרעיזי יו קאמינג אינטו א קינג יו טרייענג טו ברייב הים? דער קעניג זאגט לי הכסף ולי הזהב וואס דו האסט איז מיינס. נאמבער טו איז דעט עפעס דזשיניעס פון המן? דער תירוץ איז ווערי סימפל, א ביזנעס גייט אמאל קראכן אביסל ברענגט מען אריין א אוטסייד קאנסאלטענט. עז א סייד נאוט זאל מען עס נישט טוהן, אבער יוזשעלי די קאנסאלטענט אר מאר קאראפט דען עני וואן אין די ווארלד, וויל געט טו איט לעיטער, באט דו האסט באקומען א גוטע חבר וואס קומט אריין, דער המן איז די טיפיקעל קאנסאלטענט, פארוואס האט אחשורוש גענומען המן וינשאהו מעל כל השרים, די אנטסער איז דער איז דא געווען א פארטי ס'האט געקאסט אסאך געלט ענד ווי העוו טו פיינד א ניו וועי.

ענד סאדענלי יו סטארט מעקינג מאני. סאו די עצה וואס איז דא געווען פון המן איז ולמלך אין שווה להניחם, דיס פיפעל אר נאט פעיאינג די פול טעקס, דער נאט פראוויידינג די נידס אוו די גאווערמענט, אם על המלך טוב איף די קינג וואנטס יכתב לאבדם לעט אס קיל דעם, ועשרת אלפים ככר כסף, ווייסט ווי עס וועט אריינקומען צען טויזענט גאלדענע ככר, זילבערנע ככר, על ידי עושי המלאכה, עס וועט אריינקומען געלט, סאו אוודאי פארט אוו די מאני איז ווער גאנא קיל די דזשואיש פיפעל, מ'וועט צונעמען זייער פארמעגן, דאס וועט מאכן אפאר טויזענט ככר, און די רעסט עט דאך זיין אווער די יערס עט זיך עס צאלן פון זיך אליינס, לייק טראמפ סעיס די וואל וויל פעי פאר איטסעלף, דאס איז געווען די חשבון וואס המן האט געזאגט פאר אחשורוש. סאו המן איז דיס קאנסאלטענט קאמינג אין טו העלפ די קאמפעני. די פרוף אז דאס איז פשט איז זייער סימפל. די קינג גיווס היז רינג טו המן ענד הי טעלס המן יו קען יוז דיס רינג טו רייט די לאו. קוק וואס ער האט געשריבן אין די לאו. אין די לאו האט ער געשריבן. להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד משלושה עשר לחודש שנים עשר הוא חודש אדר ושללם לבוז וואס המן קרעזי? אחשורוש טאלד אים יו קען קיל די דזשואיש פיפל ווי האט ער געהאט די רעכט?

המן האט געהאלטן אז אלע גויים ווילן הרג'נען אלע אידן, הי וואס ראנג, ביקאוס ווען די גזירה איז ארויסגעגאנגען והעיר שושן נבוכה, איט וואזענט סאו סימפל פאר עניוואן, נבוכה טייטשט מען סעד אין חדר, די ריעל טייטש פון נבוכה מינס לאסט, דעי ווער נבוכים, לייק מורה נבוכים, ס'איז געווען א טומל. וואט וואס אסתר'ס ריספאנס ר' יאסל? האו דיד אסתר קאונטער המן'ס חשבון? לאמיר הערן וואס אסתר זאגט פאר אחשורוש, די פיינעל ווארדס. זאגט זי אזוי, אם על המלך טוב.

נאר וואס דען? דער המן האט קיינמאל דיך נישט געמיינט. ווען דער בעל באס פון די קאמפאני ווערט געוואויר אז דער קאנסאלטענט וואס מ'האט אריינגעברענגט האט נאר געזארגט זיך, איז פארשטייט זיך אז די המלך קם בחמתו, ער שטייט אויף אויפגערעגט, ממשתה היין, הי סטארמס אוט, האו קאם יו גאנא קיל די דזשואיש פיפל. כי אין הצר, די דעמעדזש דעטס גאנא העפען איז נישט ווערט בנזק המלך. סאו וואט ווי העוו העיר איז א פעסינעטינג אקאונט פון אחשורוש.

איי מיליאנס פון מענטשן גייען געהארגעט ווערן, ליטעל בעיביס וויל העוו דער העדס סנעטשד אףף, מען וויל בי דראונד, קילד, יו נעים האו דער גאנע בי מורדערט, הו קעירס, די גאווערמענט וויל ביקאם א ליטעל וועלטיער, זאל עס זיין. קומט אסתר און אסתר זאגט פאר אחשורוש ביי די וועי די גאנצע פלאן גייט נישט ארבעטן, נו אז מען וועט נישט רייכער ווערן לוינט זיך צו לאזן די אידן לעבן און המן זאל געהארגעט ווערן. סאו די מעסעדזש אוו די מגילה איז די סיק קינג.

דעט איז נאט אנלי אחשורוש, אבער ווי די טאלנער רבי זאגט קליינע אחשורוש-לך דרייען זיך ארום, מ'האט אלעמאל ליב צו זאגן קליינע המן-לך, קליינע פרעה'ס. סטאריס, אנבעליוועבל סטאריס ברואק אין בארא פארק דיס פאסט וויק, טו וויקס עגאו, טרי וויקס עגאו, טו מאנטס עגאו, לעטס טאלק א ליטל ביט. די וויכטיגקייט איז מען דארף וויסן אז סעדלי איז דא מענטשן וואס אן דעיר ראוט טו מעיק מאני וועלן נעמען אנדערע מענטשן און סיין דעם אפ פאר קרעדיט קארדס, סיין דעם אפ פאר לאונס, און אינגעלייט וועלן בלייבן מיט חובות וואס דעי נעווער סי די וועי אוט אוו איט עגעין אין דער לייף. מען דארף וויסן אז ס'איז דא אזעלכע סארט מענטשן, ביקאוז איף יו דאונט נאו דעי אר דיס קיינד אוו פיפל, יו פאל אינטו דיס קיינד אוו טרעפס, אינגעלייט האבן חתונה, לעטס ביגין מיט די קליינע זאכן, אינגעלייט האבן חתונה און זיי זיצן אין כולל, און זיי ברענגען אהיים יעדע חודש פֿיר הונדערט דאלער מיט שמירת הזמנים און פֿיר הונדערט פֿופֿציק דאלער, און גלייך קומען צו מענטשן וואס פארקויפן לייף אינשורענס און מען זעצט זיי גלייך אוועק און מען זאגט אויב דו שטארבסט ווער וועט אויסהאלטן דיין ווייב און קינדער? רבותי ווען דו לעבסט ווער האלט אויס דיין ווייב און קינדער? און גלייך זיצט מען אויב דו שטארבסט. און נאכדעם הייבט מען אן זאגן עס איז דא אזאך וואס הייסט טערם לייף אינשורענס וויטש איז סאמטינג דעט מעיקס סענס, און נאכדעם הייבט מען אן זאגן עס איז דא האול לייף אינשורענס. און יעדער ווייסט האסט גענומען דא א אינגערמאן וואס מאכט נישט קיין טויזענט דאלער א יאהר און פלוצלינג האסט אים אריינגעזעקלט מיט זעקס טויזענט דאלער א יאהר וואס ער ווייסט נישט ווי ער גייט עס נעמען פון און מיט אינפלעישאן גייט די זאך גארנישט ווערט זיין און מען הייבט אן דרייען נאמבערס מיט פוינטס מיט פערסענטעדזש און די אינגערמאן ווייסט נישט וואס טוט זיך הי סיינס אפ פאר איט טרי יערס לעיטער הי פאונד אוט הי פאורד טאוזענדס אוו דאלערס דאון די דרעין. אבער דער אינשורענס בראוקער ער לעבט און לאכט, ער האט געמאכט זיין געלט אויפן וועג, דער אינגערמאן נעבעך אין שטוב קען נישט יעצט לייגן ברויט אויפן טיש, ער דרייט זיך ווי א האן אן א קאפ. נאו איים נאט טאלקינג אגעינסט אלל לייף אינשורענס בראוקערס חס ושלום, דער אר אלוועיס אנערעבל פיפעל ענד אנעסט פיפעל אין עווערי ביזנעס, באט איף יו מערי אף יור טשיילד זעץ אים אוועק און זאג אים ווען עני לייף אינשורענס בראוקער ריטשעס אוט טו יו, קום רעד עס דורך מיט מיך און איף יו דאנט טראסט אים קאז א לאט אוו יונגע בחורים די טאטעס האבן נישט אזא גוטע קאנעקשאן טרעף די פעטער די זיידע די מענטש וואס פארשטייט יא לעט אים גאו אווער די נאמבערס וויט יו צו ס'מאכט יא סענס אדער נישט סענס יעצט איז מען געגאנגען א טראט ווייטער זיי טשעינדזשד דעיר נעים זיי הייסן שוין נישט קיין לייף אינשורענס בראוקערס זיי קאלן דעמסעלווס פיינענשעל עדווייזערס. לפני עור לא תתן מכשול, פיינענשל עדווייזער מיינט דו קומסט אריין צו מיך און דו גייסט מיך העלפן מיט מיין פיינענסעס, האו קען יו קאל מייסעלף, האו דו יו דעיר קאל יורסעלף א פיינענשל עדווייזער ווען יו אר ווארקינג פאר א קאמפאני און סעלינג א פראדוקט פאר א קאמפאני און דו האסט נישט מיי בעסט אינטערעסט אין מיינד. האו דו יו קאל יורסעלף א פיינענשעל אדווייזער? ביסט געגאנגען אין ביזנעס סקול? דו פארשטייסט צו מיין ביזנעס? דו פארקויפסט פעיפערס? דו פארקויפסט האספיטעל סופלייס? וועלכע חלק פון מיין ביזנעס פארשטייסטו צו אז דו הייסט דיך א פיינענשעל אדווייזער? און יוזשעלי דעי אטאק אין כולל אינגעלייט וואס האבן אפילו נישט קיין פיינענסעס דעט יו ניד א פיינענשעל אדווייזער. שוין, דאס איז די ערשטע לעוועל וואס האט זיך אפגעטון אסאך יארן אין אונזער סאסייעטי. און וואנס עגעין איים שור דער אר אנערעבל און דיסענט און גוד יונגעלייט אין יעדע ליין מ'גייט שוין רעדן וועגן דעם מ'גייט שוין רעדן וועגן דעם אבער איך בעט נאר די עולם זאל וויסן חס ושלום איים נאט בעד מאוט'ינג אלל אוו דעם אייהעוו מיי אוין לייף אינשורענס בראוקער נאט אייעם אייהעוו מיי אוין. ענד דער אר דיסענט גוד פיפעל אין דע ליין, באט דער אר טרעמענדעס קרוקס אין דיס ליין, און מען לאקערט אויף אינגעלייט אין ספינקע כולל און באבוב כולל און בעלזע כולל און שטיינווארצל כולל, אינגעלייט וואס ווייסן נאכנישט וואס א פעי טשעק איז, דעי נעווער פיילד ען איי אר עס פעיפער, און מען לאקערט אויף זיי. די נעקסטע זאך איז דא קרעדיט קארדס, א גאנצע נייע זאך.

ביסט נארמאל? פירסט אוו אלל דארפסטו אויסלערנען די קינדער, מ'דארף אויסלערנען די חברים, יו דאנט געט עניווער אין לייף וויט פוינטס. לייג שוין אוועק די פוינטס, די פרי ביזנעס קלעס טיקעט האסט באקומען איז נישט קיין סיבה זאלסט דיך אריינלייגן אין קרעדיט קארד דעט. אבער על אחת כמה וכמה יו שודנט לענד די מאני, ווען דער יונגערמאן קומט צו דיך און בעט בארג מיר טויזנט דאלער, בארג מיר צען טויזנט דאלער, וואלסטו אים געבארגט צען טויזנט דאלער? ניין. אבער ער בעט דיך בארג פון די באנק צען טויזנט דאלער. און בארגסט פון מיך און דאס טוסטו יא. סאו יו גיווינג די יונגערמאן די קרעדיט קארד טו סווייפ, האסטו בעיסיקלי גענומען א לאון פון די באנק און יעצט דארפסטו האפן אז יענער גייט עס צוריק צאלן. נאו יו וואלד טינק דעט דעי אונלי עטעק כולל אינגעלייט וויט דיס. איז אין מיין ישיבה איז א אינגערמאן צוגעגאנגען צו א בחור און געבעטן א בחור זאל עס טון. און דער בחור קומט צו צו מיך און ער זאגט מיך וויפיל געלט ער גייט מאכן און איך זאג אים יו קרעיזי זאג איך אים. וויפיל געלט דו גייסט מאכן, וויפיל געלט ער גייט מאכן, וויפיל געלט די באנק גייט מאכן, און יור גאנא סטעי וויט טו האנדרעט, טרי האנדרעט טאוזענט דאלער אין דעט ביי די טיים יו ריעלייז איט. מ'דארף כאפן איין נקודה, וויזע און מאסטער קארד זענען גרויסע קאמפאניס, און אפילו דער אידישע קאפ וואס האט געלערנט גמרא, יא, וואס האלט זיך אזוי גרויס, גייט נישט געווינען וויזע מיט מאסטער קארד, דעי גאנא ווין יו אין די לאנג טערם. נאמבער טו, די גמרא קאפ וואז נאט דיזיינט אז זאלסט שווינדלען קאמפאניס, די גמרא קאפ וואז דיזיינט אלקים עשה את האדם ישר, ישר האנדל סטרעיט, אז דיין אינקאם פארלאט לאט דיך נעמען א קרעדיט קארד וואס דו קענסט סווייפן צוויי טויזענט דאלער און צוריק צאלן סוף חודש, סווייפ איט פאר יור און נידס איף יו ניד איט. ענד פעי איט בעק אין די ענד אוו די מאנט, דאונט עווער לעט סאמבאדי עלס סווייפ יור קארד אויפן חשבון ער גייט צוריק צאלן אין דרײַסיק טעג אין פערציג טעג, יו נעווער נאו ווער יור גאנא ענד אפ וויט דיס. די דיטעילס איז ניינטי ניין פערסענט אוו די טיים דאונט דא איט. אז יענער דארף א לאון, געב אים א לאון פון דיין באנק אז דו האסט די געלט, און אז דו האסט נישט די געלט, פארוואס זאלסטו אים יענעם בארגן געלט וואס דו האסט נישט? אז דו האסט די געלט, ריטש אוט אינטו יור באנק אקאונט אנד לענד די מאני. וויי לעט דעט פערסאן סווייפ יור אקאונט פאר די נארישע פוינטס גייסט מאכן? גיי נאך געלט, מאך דיך די הונדערט דאלער וואס די פוינטס איז ווערד, און נאכדעם פארבארג יענעם צען טויזנט דאלער פון דיין באנק אקאונט. לאמיך ענק ציילן א קליינע גמרא. זיי זאגן רב וואלף זי"ע האט מיר געגעבן א פסק הלכה פאר אפאר יאר צוריק אז דו האסט נישט קיין געלט אין טאש צו בארגן אפילו פאר דיין שוואגער אפילו פאר דיין ברודער, טארסט נישט גיין נעמען א האום עקוועטי לאון, פון דיין האום עקוועטי לאון ביסטו מחייב דיינע קינדער חס ושלום איף עניטינג העפענס טו יו, איז פשט אז דו לייגסט ארויף אויף דיינע קינדער אז זיי דארפן נאכצאלן א חוב וואס יענער האט דעטס וואט וויר טרייאינג טו סעי, איף יו דאנט העוו די מאני אין יור, איף יו דאנט העוו די מאני צו בארגן,

יעדע מענטש דעט אפראוטשעס יו פאר עני קיינד אוו אינוועסטמענט, פאר עני קיינד אוו סווייפינג קרעדיט קארד, פאר עני קיינד אוו לייף אינשורענס, פאר עניטינג, זאלסטו אלעמאל טראכטן ערשט ער איז א גנב. והוי מכבדן כרבן גמליאל, זיי מכבד ווי רבן גמליאל, שריי נישט נאך גנב. זאלסט אים געבן שישי און זאלסט אים רופן ר' משה ר' יענקל ר' נתן ר' נחמן, דזשאסט אין די בעק אוו יור מיינד זאלסטו חושד זיין ער קומט דיך באגנב'ענען. און מעשה בר' ישעי', א מעשה ביי ר' ישעי' די אב בית דין שהשכים אצלו אדם א מענטש איז געקומען און געקלאפט ביי רבי ישעי' אינדערהיים, ונתן לו אכילה ושתיה, רבי ישעי' האט אים געגעבן צו עסן און צו טרינקען, והעלהו לגג לשכב, האט אים געלייגט שלאפן אויפן צווייטן שטאק, ונטל סולם מתחתיו באט הי טאק עוועי די סטעפס, ער האט אים געלייגט אויפן צווייטן שטאק באט דער וואס נאו וועי דאון, מה עשה אותו האיש, וואס האט די מענטש געטון יענע נאכט? עמד בחצי הלילה, ער איז אויפגעשטאנען ביי חצות, ונטל את הכלים, ער האט געטראפן דארטן אפאר כלים אין רבי ישעי'ס הויז, וכרכן בטליתו, ער האט עס אריינגעלייגט אין זיין בריעף קעיס, און וכיוון שביקש לירד, הי סטארטעד גאוינג דאון די סטעפס, ער האט נישט באמערקט ביינאכט ס'איז נישטא קיין סטעפס, נפל מן הגג, איז ער געפאלן פון די צווייטע שטאק, ונשברה מפרקתו, ענד הי בראוק היז בעק. שוין, לשחרית אינדערפרי, רבי ישעי' איז רואיג געשלאפן ביינאכט, השכים רבי ישעי', ובא ומצאו כשהוא נופל, ער טרעפט דארטן די איד צופליקט און צוביילט אויפן פלאר, אמר לו, זאגט אים רבי ישעי', ריקה ליידיגייער, כך עושין בני אדם שכמותך, פארוואס ביסטו נישט געשלאפן ביינאכט, וויי ווער יור הענדס נאט אנדער יור קושען, אמר לו, רבי,

ביי מיר עווריוואן איז א פאסיבל, נאט א פראבעבל, באט א פאסיבל גנב. מכאן אמר ר' ישעי', ר' ישעי' איז אריין אין ביסמעדריש, רבותי בחורים, רבותי יונגעלייט, לעולם יהיו כל בני אדם בעיניך כליסטים, עוורי פערסאן שוד בי אין יור איי עז א גנב, עז א טיף, אבער והוי מכבדן, זאלסט זיי מכבד זיין כרבן גמליאל. עווריוואן סיטינג אין דיס שיעור נאוס האו מאטש איי רעספעקט יומען ביאינגס, עווריוואן סיטינג אין דיס שיעור נאוס האו מאטש איי דימענד און איי בעליוו אז מען דארף רעספעקטן יומען ביאינגס, באט עט די סעים טיים יו העוו טו טיעטש אווער יוט די דעינדזשער אוו פראבירן צו שווינדלען. דו מיינסט אז דו שווינדלסט די באנק און דו כאפסט נישט אז יענקל שווינדלט דיך?

אין די ענד די באנק וועט לאכן אין די ענד דאנט ווארי די בענק וויל בי אקעי אין די ענד ס'דו מיט די צווייטע יונגערמאן וואס יעדער וואס האט געמיינט אז ער דרייט די אלל ענד אינטו די סעים פיט בעסטע זאך איז זעץ אוועק דיין קינדער זעץ אוועק די קינדער די חברים טיטש דעם אומנות קלה ונקיה לערן זיי אויס האו יו מעיק א אנעסט דאלער.

איט איז סאו אימפארטענט טו אנדערסטענד אז אין די וועלט איז דא דיע סארט מענטשן. אחשורוש איז געווען גרייט צו הרג'נען א גאנצע פאלק צו מאכן אפאר דאלער, און ס'איז דא יונגעלייט דעט וויל פוט טענס אוו דער פרענדס אין דזשעיל אין ארדער פאר דעם טו בי עיבל טו העוו דער ראוד אוו סוקסעס. ריעל מאני איז מאני דעט יו ערנד וויט דיסענסי, רב סרול שמידט זאגט אלעמאל איי דאנט וואנט טו ווין די לאטערי איי וואנט טו ערן די לאטערי, איך זאג ווייסט וואס מ'זאל עס געווינען עט ליעסט דאנט סטיל איט, דאנט סווינדל איט, טריי טו מעיק די מינימום דעט יור מעיקינג אנעסטלי ראדער דען מעיקינג מיליאנס נאט אנעסטלי, און ווי דוד אמר שלמה המלך זאגט אין משלי. אז דער וואס שווינדלט האט נישט קיין טאג און נישט קיין נאכט, די רגע דו ווערסט געוואויר אין וועלכע לאך דו ביסט געפאלן, יו נאו דעט עני מינוט די איי אר עס קען קעטש יו, עני מינוט די עף בי איי קען נאק אן יור דאור, דיין שלאף וועט נישט זיין קיין שלאף, דיין טאג וועט נישט זיין קיין טאג, דיין נאכט וועט נישט זיין קיין נאכט. We're standing now in the month of Adar.

אף קאורס יו שודנט גיוו אווער די בענקס מאני טו עניבאדי עלס, ביקאוז דעטס סתם ביאינג סטופיד, דעטס סתם ביאינג ען אידיאט. נו, אז דער עולם וועט פארשטיין דאס וויל עוואויד א לאט אף טראבל. נאר וואס געשענט אלעמאל ווען דיע סארט מעשה'ס געשען, ווען די מעשה איז געשען, הייבט מען אן זאגן אז די באנק איז א אנטיסעמיט, און די די עי איז א אנטיסעמיט.

טרענספער ס'איז געווען אזאלכע לאנגע טרענספערס, ער האט חתונה געהאט, ער האט געוויסט ער קען נישט פראדוצירן גענוג אינקאם צו וואוינען אין בארא פארק, פלעגט ער א האלבן טאג גיין נאך געלט און געגאנגען שנארן, מ'האט אים געפרעגט פארוועם שנארט איר? זאגט ער פאר מיר אויף צו עסן און אויף רענט, און ער פלעגט אריינלייגן אינמיטן לערנען פלעגט ער אלץ אריינלייגן דארטן די טרענספערס און די ספרים זיינע איז געווען פול מיט די אזאלכע טרענספערס פון די ניו יארק סיטי טרענזיט אטאריטי, דער עולם מוז אנהייבן צו לעבן אין ריאליטי, די אלטע זאכן די אלטע צייטן איז אלעס אוועק, ס'איז געשטארבן. ס'גייט ענק מער נישט העלפן, און עטס מוזטס אנהייבן צו לעבן געהעריג אזוי ווי ס'דארף צו זיין מיט א חשבון, און מ'טאר נישט בארגן, און מ'טאר נישט זיצן אין א כולל, מ'דארף גיין זוכן פרנסה, איי ס'דא מענטשן פרנסה מאכן זיי אויך נישט גענוג, דאס איז א האלבער בראך, אבער אינגאנצן נישט צו מאכן דאס איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. דער עולם ווערט ברוגז, מ'האט שוין ווידער געטראפן אז מענטשן האבן געמאכט מגן דוד'ס און סוואסטיקעס אין די שניי, כ'האב גרויס מיטלייד ווייל איך בין דאך אויך א איד, אבער כ'וויל ענק זאגן עפעס, יו רילי דיזערוו עווערי

אפילו אונז אידן זעמער נישט אינטערעסירט מיט ענקער אלע שטות. יעצט מען זעהט א ווידיאו ווי ער קומט אן אויף אמעריקע, דער משוגענער מענדל, מענדל משוגענער, מענדל משוגענער ר' משה'לע זיע, דער ישיש משה זיע, איז דער גאנצע עירפארט מוז מען זינגען איי יא די דיי די דעם רבי'ן זאל לעבן, ווער איז אינטערעסירט אין דעם? איך אלס א איד באדערט מיך אז דו טוסט דאס, האסט געזעהן אמאל א שווארצע זאל דאס טון? ווייל דו ווילסט? זיי גייען גלחים מיט אנדערע, להבדיל. קיינער מאכט זיך נישט אזוי משוגע, דעס איז ענקער ביטערער טעות, יו דיזערוו די העיטרעד, עטס מאכטס ענק קונה א העיטרעד, וואלט'ס געמאכט א פראטעסט קעגן די ציונים, מ'האט געשיקט אלע בחורים פון סענדז סטריט זאלן גיין לייגן מיט קלעב אויף די טרעינס, ווען סקומט אן ביי סטעישאן זאל מען ארויף לייגן אויף די ווינדאו, נאכדעם עפענט ער דאך די טיר, קענסט עס נישט אראפ רייסן, און ס'מאכט זיך צו די טיר מוז ער עס ליינען א גאנצן וועג, כ'מיין ווער זענט עטס דא אין די שטאט, עטס האטס ענק איינגערעדט עטס זענטס די העיטרעד,

איז דאך שוין אדר, אדר ב', עס קומט שוין יעצט פורים, איז דאך שוין א מצוה צו טרינקען, זיך משוגע צו מאכן און צו שיכור'ן מיט די אלע זאכן, נישט איך האלט אזוי, נאר עס איז דא וואס זיי האלטן אזוי, איך האב געוואלט בעטן זייער שטארק פאר די טאטעס און פאר די מאמעס, די וואס האבן שוין נישט קיין קאנטראל אויף די טשילדערן דעי לאסט די באוט, שוין טו לעיט. אבער די וואס האבן נאך קאנטראל אויף די טשילדרען פליז מעיק שור וואטש ווי דיינע קינדער גייען, שיק נישט צו קיינעם שלח מנות, שיק נישט, זאל דער טאטע נעמען אדער די מאמע און גיין טראגן צו וועמען זיי דארפן עס טראגן, ווייל אז דו שיקסט מיט די קינדער הא איך דארף ענק נישט אנהייבן צו זאגן, כ'בין געווען פאר אפאר יאר צוריק אין ארץ ישראל פורים איז צוגעקומען דארטן אזא חברה מאן און האט מיר געזאגט אז הער אויס איר הייסט נחום ראזענבערג יא איך בין דער מנהל פון דושינסקי אין בני ברק, און דא האט ער אלע באסעלעך פארן ארום מיט די קינדער, און איבעראל איז דא צוויי משגיחים. האב איך געזאגט כ'האב הנאה, פרעג איך אים פארוואס זאגסטו עס פאר מיר, זאגט ער וואס איר מיינסט איך ווייס נישט ווער איר זענט, איר זענט די טאטע פון די אלע סעיפטי, איז די זעלבע דא אויכעט, מ'דארף אנהייבן צו קומען, די באסעס ברוך השם האט אויסגעפעיסט כמעט אלע גרויסע באסעס, ווייל אונז רעד מיר מיט געווירן, מיר זאגן מיר גיין נישט פאר די באסעס, זיי קומען מיט די גרויסע באסעס, עס גייט אלעס אריין אין דראג מאני, חברה נעמען זיך עס אוועק. עס איז א גרויסע פראבלעם און דער עולם צוביסלעך האט אנגעהויבן צו פאלגן דער עולם איז נישט אזוי שלעכט דער עולם האט נאר נישט געוויסט ווי אונז האלט מיר און וויל איך בעטן דעם עולם זאלט זייער שטארק אבאכט געבן זאלט זיין מוראדיג קערפול וואטש אן יור טשילדרען זעה ווי זיי גייען וואס זיי טוען און אזוי ווייטער אויב נישט וועט נישט זיין גוט דער מצב מען זאל וואטשן די קינדער זאלן נישט טרינקען קיין וויסקי קיין אלקאהאל די אלע זאכן גרעיפ דזשוס וויפיל זיי ווילן זאלן זיי טרינקען און מען זאל אויכעט וואטשן אז זיי זאלן זיך נישט אריין מיט שלעכטע חברים ווייל היינט איז שוין דא א נייע קראנקייט קייט וואס דאס הייסט מאריוואנע און ס'איז ליגעל יעדער קען עס קויפן סאו בי ווערי קערפול איך האב ארויף געלייגט צוויי וואכן צוריק א גאנצע ארטיקל פון א צייטונג דער עולם טענה'ט אז ס'איז נישט ס'שאט נישט מאריוואנע ס'איז גארנישט ס'איז ארויס געקומען יעצט א צייטונג אין קענעדע אז ס'איז ווערי ווערי דעינדזשערעס און ס'איז אדיקטעבל איך האב עס ארויף געלייגט סאו טרייטס צו וואטשן ענקערע קינדער ווילאנג עטס קענטס נאך טאמער קענט עטס שוין נישט דעמאלטס איז פארפאלן ס'איז א בראך שוין און די ימים טובים זענען געמאכט פאר ליבשאפט צווישן אידן און צווישן אייבערשטן ס'איז נישט געמאכט מען זאל ווערן צודרייט און ווערן אינגאנצן אוט אוו קאנטראל, סאו פליז וואטש יור טשילדרען און וואטש אלל יור בילאנגינגס, די שמשים זאלן וויסן איך האב שוין איינגעמסרט מסרן שמסרן בסרן כ'האב ענק אין דר'ערד אלע, כ'האב געמסרט אז אלע די שילן געבן קידוש און זיי לאזן וויסקי אויפן טיש, ס'איז נישט דא קיין השגחה, און כ'האב בכלל געמסרט אז די גאנצע וויסקי ביזנעס און די גאנצע וואס די שילן זיי פארקויפן דאס פאר געלט ס'איז נישט א ארגענעזעישן מעג עס געבן. פאר ווי מען זאגט פאר די קאנגריגענטס זיי זאלן אריינקומען און אינוועסטיגעיטן די גאנצע זאך ביקאוס ס'טויג נישט דאס געשעפט און יעדער זאל זיך אנהייבן צו וואטשן און מ'וועט מיר זאגן מ'האט ענק נישט געווארנט איך ווארן ענק איך קען נישט צוקוקן ווי די שמשים לאזן יעדן ביי קידוש טרינקען זיי לייגן עס אן לאמיר זאגן ביי כתר איז שוין אלעס אויפן טיש און זיי לאזן יעדן זאל טרינקען קינדערלעך זעצן זיך אראפ און מען שאשקעט איטס ראנג איטס גאנא סטאפ שוין דא איז ווידער ליצמן איז ביזי מיט דעם טאג און נאכט.

קיצור איך האב געלערנט יעצט דא אין רמב ם שטייט אין הלכות רש ש פרק שישי סימן ח שטאפל איג מען דארף מוחל זיין חטא תוכיח וכו' פאר א חבר שטאפל א מעט ואומרים בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדברי שמים אם לא חזו בו בסתר מחיין הוא אצל הרבים אז מען דארף אים מפרס זיין ברבים מפרסם חטאו

קער גארביטש איך בין נישט, דער מענטש וואס ער קלינט די גאסן איז א ביליגער מענטש, ער איז נישט פון די טאפ אפישעלס ביי די סאניטעישן, די וואס זיצן אין אפיס די זענען די טאפ, די זעלבע אויך, איך בין אריין געגאנגען אין די מלחמה נישט צו קלינען ענקער גארביטש, איך באקום נישט פאר דעם קיין באצאלט, און ס'איז א חוב פאר יעדן טאטן ער זאל קלינען זיין גארביטש, סאו מישטס מיך נישט אריין אין ענקער גארביטש און אין ענקער דרעק, איך האב ענק נאר געוואלט זאגן אזוי ווי מ'האט ביז יעצט געזאגט אז ס'איז דא אפאר מענטשן וואס זענען מרת הצניעות און זיי זענען די באקסערס, כ'האב געוואלט זאגן אז זיי האבן אביוזד די סיסטעם, באט וואנס יו קנאו דעט דעי אביוזד די סיסטעם זאג איך ענק, ס'איז דא די פאליס, ס'איז דא די דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, ס'איז דא די צייטונגען, האסט א פראבלעם גיי צו איינע פון די, ווילסט איך זאל דיך מאכן קאנעקשאנס מיט טשענעל טוועלף און מ'זאל מיר ארויסקומען און זיי מאכן פיקטשערס פון דעם אלעם, אזוי האט מען דאך אונז ארויסגעווארפן קליין אויך, משה הערש קליין מיט די אלע אנדערע. איך בין נישט דא איך זאל עס אויסטשעקן ווייל כ'האב נישט קיין צייט. און חוץ פון דעם, איך בין נישט פארט אוו יור ארגענעזעישאן. יעצט, אויב דו האסט מלמדים וואס זיי שלאגן, און זיי שלאגן טאקע עכט אזוי ווי עס דארף צו זיין, און איך לייג זיי ארויף מיט די נעמען, איך בין נישט ריספאנסיבעל ווייל איך ווייס נישט ווער זיי זענען, איך האב זיי נישט אויסגעטשעקט, באט איף יו סטיל העוו פראבלעמס איז דא אדער נײַן וואן וואן, אפסטעיט איז אויך מסתם נײַן וואן וואן, אדער גייט צום דיסטריקט אטוירניס אפיס, אדער נעמטס ענק צאם אלע און מאכטס א פראטעסט אין פראנט פון די תלמוד תורה, זיי קענען ענק היינט גארנישט טוהן ביקאוז עוועריבאדי נאוס וואטס אוט דער. איך זאל עס גיין אויסטשעקן? גוט, איך בין געגאנגען, איך האב עס אויסגעטשעקט. ס'איז אמת. נו וואס טו איך יעצט? וואס זאל איך גיין ארויפפארן אויף מאנרא? איך זאל זיך גיין קריגן? און ווען ס'וועט קומען דערצו צו די פיינעל באטאם ליין און מיר דארפן גיין טעסטיפייען וועט עטס זיך אלע באמאכן אין די הויזן, וועט עטס קריגן דייעריע און זיצן אין טוילעט. איך קען ענק דען נישט? איך בין דאך אויפגעוואקסן מיט ענק, און חוץ פון דעם שלאג איך דאך מיך מיט ענק, פאר ענק, שוין אזוינפיל יארן. איך זע דאך וואס עטס טוטס. איין דאלער אויב מ'געט ענק, ווערט עטס משוגע, עטס כאפט עס און עטס לויפטס אוועק, ס'איז דא מיסיס פישער, מיסיס פישער רוף איך זיך, כ'בין ארויסגעפארן אויף מאנרא, געגאנגען צו די פאליס, כ'האב אלעס געטון, און די טאטע האט געזאגט איך וועל אלעס טון, אלעס טון, סוף כל סוף ניין, איך בין נישט אזוי זיכער, נו, האט מיר די צד שכנגד געזאגט, זי האט באקומען צוואנציג טויזנט דאלער, פיין, איך בין נישט ענקער עי טי עם מאשין, האסט פראבלעמס מיט די מלמדים, איך לייג זיי ארויף אבער איך נעם נישט קיין אחריות צו דאס איז איך זאג אז ס'איז א טעלעפאן קאל וואס כ'האב באקומען, ענד יו מעיק שור יו טעיק קעיר אוו יור טשילדרען'ס ווי מ'זאגט אויף העלט ענד וועל ביאינג, דעטס אלל. דו קאלסט מיך נישט מיט אזאלכע משוגענע קאלס, עט די ענד אוו די דעי האט עטס דאך מיך געלייגט אין חרם, עטס האטס דאך געהאלטן אז ס'איז אסור מיין האטליין, סאו וויי אר יו ביקאמינג נאו מיי פרענדס? איך האב ענק אלע טיף טייער אין דר'ערד. דו ווילסט גיי קאמפלעינען אליינס, שלאג דיך אליינס, איך קען דיר צוהעלפן וויאזוי זיך צו שלאגן, איך קען דיר געבן קאנעקשאנס, באט איים נאט ווילינג טו דו עניטינג. פאר יו. יעצט איז אזוי, און פון סקולענער רעבן הערט מען שוין נישט, ווייל מסתמא איז ער אדער אויף א רעספירעיטער און ער איז ווי מען זאגט אין קאנטראל, מען קען אים קאנטראלירן, אדער איז ער געזונט געווארן. האב איך אבער געוואלט זאגן סקולענער קינדער, דיס איז נאו וועי אוו ריפענטינג, אזוי טוט מען נישט קיין תשובה. עטס זענטס די שולד פאר די אלע זאכן וואס כ'האב אלץ געזאגט, פלאס שייע יענקל איז ארויסגעקומען מיט א בריוו קעגן מיר, ענד דעטס ראנג, און ווילאנג עטס וועטס נישט ריפ. פענטן, פארגעסט פון דעם איידלקייט פון סקולען, ענקער זיידע פלעגט זיך נישט לאזן שלאגן אין די תפיסה, מיר דערציילט א איד, ער געוואוינט דא אין אמעריקע, מען האט אים איינגעזעצט אין תפיסה ווייל ער האט נישט געוואלט ארבעטן שבת, האט סקולענער רבי געכאפט מכות שטאטס אים און יענער איז ארויס. דאס איז נישט קיין סקולענער וועג ארויסצוגעבן בריוון אויף מענטשן, ווי האט עטס דאס געלערנט, ביי רבי משולם זיסיע? צו ביי ענקער טאטן? נאו וועי, יו יור דעדלי ראנג, און איך בעט ענק עטס זאלטס רימארסן, און ווילאנג עטס וועטס נישט רימארסן און ארויסקומען אין פאבליק אז עטס האטס געטון אן עוולה, ביז דעמאלטס איז ער דער טאטע, יא געזונט, נישט געזונט, איטס נאט גאנא מעיק אר ברעיק עניטינג, וואטש וואט יו דואינג. און זאלסט קיינמאל נישט פארגעסן, דיין טאטע איז דאך א פיינער איד, רייט? ער ווייסט וואס טוט זיך, פארוואס האט ער נישט אונטערגעשריבן? ער האט נישט בשום אופן האט ער נישט געוואלט אונטערשרייבן, ער האט זיך געשלאגן, מען האט אים דער יצחק שטערן, מען האט אים משוגע געמאכט, ער האט געזאגט איך שרייב נישט אונטער. אויב ס'טאקע אזא גרויסע מצוה ווי געווען דער טאטע סאו טינק עבאוט איט יו נאט גאנא געט עוועי וויט איט איך האב מיך געשלאגן פאר א ווערי אימפארטענט קאוז און דאס גייט ענק אראפברענגען עטס זעהן וואס איך זאג יו וואונט פיניש גוד נאוועל איז געשטארבן האט איבערגעלאזט פינעף יתומים און די רעסט איז פאר אס טו סי. א גוטן און א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש און א פרייליכן תמיד זאל אלס זיין פרייליך.